מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף ל"ח עמוד א'. לאמיר נעמען די גמרא די לעצטע דריי שורות דף ל"ז עמוד ב'. אמר רב אסי, זאגט רב אסי, עיסה של מעשר שני, לדברי רבי מאיר פטורה מן החלה, לדברי חכמים חייבת בחלה. זאגט א אינטערעסאנטע הלכה. ס'דא א מחלוקת צווישן ר' מאיר מיט חכמים וואס איז די הלכה לגבי מעשר שני, דאס הייסט, א איד האט געהאט זיין תבואה, ס'איז רואה פני הבית, דארף ער געבן צוויי פראצענט צום כהן דאס איז די תרומה, נעמט ער אראפ נאך צען פראצענט, געבט ער צום לוי, דאס איז די מעשר. יעצט אויב שטייט מען די ערשטע, די צווייטע, די פערדע, די פיפטע יאר פון שמיטה, איז די הלכה איז מ'נעמט אראפ נאך צען פראצענט, און דאס איז מעשר שני. איז יעצט נעמט ער אויף די מעשר שני, ער ברענגט עס ארויף צו ירושלים און דארטן מעג ער עס עסן. איז די שאלה איז יעצט, די מעשר שני וועם באלאנגט עס באמת? איז דאס פשט דעם איז אז ס'איז זיין אייגענס, ער קען טון מיט דעם וואס ער וויל, ס'באלאנגט צו אים, און ס'הייסט ממש אזוי ווי זיין אייגענע תבואה, אדער זאג איך ניין, ס'איז ממון גבוה, נאר וואס, מען האט דיר געגעבן רשות אז ווילאנג דו ביסט אין ירושלים, מעגסט עס עסן, מעגסט עס אויסטיילן, דאס הייסט דו האסט די בעלות אויף דעם, אבער באמת באלאנגט עס צו ממון גבוה. איז זאגט רב אסי אזוי, לפי ר' מאיר וואס ער האט געהאלטן אז די יעדע מעשר שני איז נישט דיינס, נאר ס'איז ממון גבוה, זאגט ער אזוי, אויב קומט דער איד און ער זאגט ווייסט וואס לאמיר מאכן א טייג, ער וויל זיך גיין מאכן חלות, איז יעצט די הלכה איז, די מינוט וואס זיין טייג איז גענוג גרויס, האסטו א מצוה צו געבן חלה צום כהן. איז זאגט רב אסי, אויב זאג איך אז די גאנצע טייג איז נישט דיינס, אויב אזוי איז נישטא קיין חיוב צו געבן חלה צום כהן. ווען איז דא א חיוב דו זאלסט געבן חלה צום כהן, דאס איז דווקא פון דיין אייגענע טייג, אבער די מינוט ס'איז נישט דיין אייגענע טייג, אויב אזוי ביסטו פטור צו געבן חלה צום כהן. מה שאין כן לפי חכמים, וואס זיי האלטן אז מעשר שני איז דיין אייגענס, אויב אזוי דו גייסט מאכן א טייג, אוודאי האסטו די מצוה, דו דארפסט אויסנעמען חלה און געבן צום כהן. דאס איז די ערשטע הלכה וואס רב אסי האט געזאגט. זאגט ער נאך א הלכה, מצה של מעשר שני, לדברי ר' מאיר, אין אדם יוצא בו ידי חובתו בפסח, לדברי חכמים יוצא בו ידי חובתו בפסח, אז א איד האט דא מעשר שני און ער טראכט זיך, לאמיר גיין מאכן מצות, מיט די מצות וועל איך יוצא זיין די מצוה פון עסן מצות אויפן ערשטן טאג פון יום טוב. זאגט רב אסי, לפי ר' מאיר וואס האלט אז מעשר שני איז דאך נישט דיינס, אויב אזוי קענסט נישט גיין מאכן מצות מיט דעם און יוצא זיין מיט דעם די מצוה. מה שאין כן לפי חכמים, וואס זיי האלטן אז ס'איז דיינס אייגנס, אויב אזוי אוודאי קענסטו גיין מאכן מצות דערפון. א דריטע הלכה זאגט ער, אתרוג של מעשר שני, אויב האב איך א אתרוג וואס באלאנגט צו מעשר שני, לדברי ר' מאיר אין יוצא בו ידי חובתו ביום טוב, לפי ר' מאיר קען איך נישט גיין יוצא זיין די מצוה פון שאקלען לולב אתרוג אויף יום טוב, לדברי חכמים אדם יוצא בו ידי חובתו ביום טוב, לפי חכמים ס'איז מיין אייגענע אתרוג, אויב אזוי אוודאי קען איך גיין יוצא זיין די מצוה פון שאקלען לולב און אתרוג אויף יום טוב. איז זאגט די גמרא אזוי, מתקיף לה רב פפא, זאגט מיר רב פפא אזוי, בשלמא, די ערשטע הלכה וואס דו האסט מיר געזאגט לגבי עיסה, דאס פארשטיי איך זייער גוט, איך ווייס זייער גוט, איך פארשטיי פארוואס דו האסט געזאגט לפי רב מאיר דארף איך נישט געבן קיין חלה, פארוואס? דכתיב עריסותיכם, די תורה זאגט מיר עריסותיכם, ס'מוז זיין דיין אייגענע טייג, אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, ראשית עריסותיכם חלה תרימו, און ממילא דו קענסט נאר געבן חלה פון דיין אייגענע טייג. אויב אזוי, טאמער האב איך מעשר שני און איך האלט אזויווי ר' מאיר אז ס'איז נישט דיינס נאר ס'איז ממון גבוה, אויב אזוי פארשטיי איך זייער גוט פארוואס רב אסי זאגט מיר בשם ר' מאיר, לכאורה דארפסט נישט געבן קיין חלה, ווייל עריסותיכם מיינט משלכם, ס'מוז זיין דיינס אייגנס. יעצט די לעצטע הלכה וואס דו האסט מיר געזאגט לגבי אתרוג, אתרוג נמי דכתיב ולקחתם לכם, די תורה זאגט מיר לקחתם לכם ביום הראשון, ס'מוז זיין דיינס, לכם מיינט משלכם, ס'מוז זיין דיין אייגנס, און ממילא וויבאלד די אתרוג איז דאך נישט דיינס לפי רב מאיר ווייל ס'איז ממון גבוה, אויב אזוי פעלט דא אין לכם, די תורה זאגט מיר לקחתם לכם, לכם משלכם יהא, און ממילא וויבאלד דאס איז דאך נישט דיינס, ס'איז ממון גבוה, אויב אזוי פארשטיי איך זייער גוט פארוואס רב אסי זאגט מיר אז לפי רב מאיר קען איך נישט גיין נוצן אזא אתרוג. פרעגט ער אים אבער אזוי, אלא מצה, די צווייטע הלכה וואס דו האסט מיר געזאגט, אז איך קען נישט גיין יוצא זיין די מצוה פון מצה, טאמער איך גיי נוצן מעהל וואס באלאנגט צו מעשר שני? פרעגט ער אים אזוי, מי כתיב מצתכם? שטייט עפעס ביי מצה אז ס'מוז זיין דיין אייגענע מצה? ס'שטייט נישט. לגבי חלה שטייט עריסותיכם. לגבי אתרוג שטייט לכם. אבער ביי מצה שטייט עפעס אז ס'מוז זיין דיין אייגענע מצה, און ממילא פרעגט ער אים, וואס מאכסט מיר א חילוק ר' מאיר, חכמים, ביי מצה איז נישט דא א הלכה אז ס'מוז זיין מיין אייגענס, אז ס'נישט דא אזא הלכה אויב אזוי לכאו' קען איך עס נוצן. אמר רבא ואיתימא רב יימר בר שלמיא זאגט אים אזוי, אתיא לחם לחם, כ'האב א גזירה שווה, כ'האב צוויי פלעצער וואס ס'שטייט לחם כתיב הכא, דא לגבי די מצה שטייט לחם עוני, די תורה רופט אן א מצה א לחם עוני, וכתיב התם, לגבי חלה שטייט, והיה באכלכם מלחם הארץ, און ממילא מאכט ער א גזירה שוה און ער זאגט אזוי, מה להלן משלכם, אזוי ווי דארטן לגבי חלה ווייס איך דאך אז ס'מוז זיין מיינס אליינס, פארוואס ווייל די תורה זאגט עריסותיכם, ס'מוז זיין דיינס, און ממילא אזוי ווי דארטן רופט עס אן די תורה לחם און איך פארשטיי אז ס'מוז זיין מיין אייגנס, אויב אזוי אף כאן משלכם, מאך איך די גזירה שוה לחם לחם, און אזוי ווי ביי חלה פארשטיי איך אז ס'מוז זיין מיינס, נעם איך עס אריבער צו מצה און איך זאג מצה מוז אויך זיין דיינס. און ממילא איז ער זייער גוט מסביר. לפי דעם אז איך זאג אז מצה מוז זיין מיינס, זאגט רב אסי זייער גוט. אויב זאג איך אזוי ווי רבי מאיר אז מעשר שני איז נישט מיינס, נאר ס'איז ממון גבוה, אויב אזוי קען איך נישט גיין יוצא זיין די מצוה פון מצה מיט א מצה וואס באלאנגט צו מעשר שני. זאגט די גמרא ווייטער, לימא מסייע ליה, וויל די גמרא ברענגען א ברייתא וואס לכאורה די ברייתא איז א ראיה, זאגט ער מיר אזוי, די ברייתא זאגט, עיסה של מעשר שני, אז איך האב א טייג פון מעשר שני, פטורה מן החלה דברי רבי מאיר, שטייט קלאר אז רבי מאיר זאגט דו ביסט פטור פון געבן חלה, פארוואס, ווייל היות די טייג איז דאך נישט דיינס, אויב אזוי ביסטו פטור פון געבן חלה. חכמים אומרים, חכמים זאגן ניין, חייבת דארפסט יא געבן חלה. און ממילא זאגט די גמרא לכאורה לימא מסייע ליה. דאס איז דאך א ראיה צו וואס רב אסי האט געזאגט. רב אסי האט געזאגט לפי רב מאיר האלט ער דאך אז ס'נישט זיין אייגענס, אויב אזוי דארף איך נישט געבן קיין חלה. און ממילא זאגט די גמרא לכאורה לימא מסייע. פרעגט די גמרא, לימא מסייע? דו פרעגסט מיר דאס לכאורה איז דאס א צושטעל? נארמאל ווען איך זאג לימא מסייע פשט איז איך ברענג א פלאץ וואס ס'שטייט א ענליכע הלכה און איך שטעל עס צו און איך זאג לימא מסייע לכאורה דאס איז א ראיה צו דא אבער הייני הך ביי אונז דאס איז דאך ממש אט אט וואס רב אסי האט געזאגט רב אסי האט דאך געזאגט אז לפי רב מאיר ביי עיסה דארף איך נישט געבן קיין חלה און דאס איז טאקע וואס די ברייתא זאגט מיר וואס נוצט מען עפעס א לשון לימא מסייע? זאגט ער מיר אזוי, הכי קאמר, דאס זאגט ער מיר, דאס וויל ער מיר ארויסברענגען און זאגן אזוי, לימא דארף איך זאגן, מדפליגי בעיסה בהנך נמי פליגי, איז א ראיה פון די ברייתא, היות דו זעסט דאך אין די ברייתא אז ר' מאיר זאגט קלאר אז ס'איז דא א חילוק, וויבאלד מעשר שני איז נישט דיינס אויב אזוי דארפסטו נישט געבן קיין חלה, און ממילא אויב אזוי די זעלבע מחלוקת איז אויך ביי אתרוג, און די זעלבע מחלוקת איז אויך ביי מצה, ווייל דאס האט אלץ די זעלבע אייגנשאפטן, ס'מוז אייביג זיין מיינס, און ממילא לפי ר' מאיר איז עס נישט מיינס, און ממילא נישט נאר ביי עיסה, און נאר וואס, יעדע זאך וואס איז ענליך צו עיסה, סיי מצות און סיי אתרוג. או דילמא זאג איך ניין. שאני התם, אפשר דארט ביי עריסותיכם איז אנדערש, דכתיב עריסותיכם עריסותיכם תרי זימני, די תורה זאגט מיר צוויי מאל דעם ווארט עריסותיכם, איינמאל אזוי ווי די תורה זאגט די ראשית עריסותיכם חלה תרימו, און אזוי אויך די מראשית עריסותיכם תתנו לה', און ממילא וויבאלד די תורה זאגט מיר א דאפלטע לשון מעריסותיכם, אפשר דווקא דארטן, און דווקא ביי דעם קוקט זיך די ברייתא און זאגט די ברייתא לפי ר' מאיר דארף איך נישט געבן קיין חלה. אבער וואס וועט זיין מיט אתרוג? אתרוג שטייט נאר איינמאל לכם. אויב אזוי קען איך זאגן די לכם קומט באמת צו דרש'נען און זאגן זאלסטו וויסן, לכם די אתרוג מוז זיין דיינס, וואס מיין איך ס'מוז זיין דיינס? אויף אזוי ווייט קענסטו נישט נוצן א גע'גנב'עטע, אויף אזוי ווייט קענסטו נישט נוצן קיין געבארגטע אתרוג, אבער צו זאגן אז דו קענסט נישט יוצא זיין די מצוה פון מעשר שני, אפשר דאס נישט, ווייל סוף כל סוף וועם באלאנגט די אתרוג? למעשה איז עס דיינס, אפילו ביסט גערעכט אז ס'איז ממון גבוה, אבער למעשה דו מעגסט עס עסן, די תורה האט דיר געגעבן רשות קענסט טון דערמיט וואס דו ווילסט. און ממילא זאגט דעם לימא מסייע מיינט נישט צו זאגן איך וויל דיר ברענגען א ראיה, לכאורה אפשר קען מען פרעגן, פון דעם וואס די ברייתא רעדט נאר פון עיסה און רעדט נישט קיין ווארט פון אתרוג, זאל איך זאגן אפשר ביי אתרוג איז אנדערש, אין אתרוג טאקע נישט דא די הלכה און איך בעצם מעג איך יא נוצן מעשר שני, ווי די מפרשים שמועסן אויס אז רש"י זאגט נאר אקעי וואס מיט אתרוג? איז למעשה וואס מיט מצות? איז די מפרשים זאגן לגבי מצות בעצם וואלט איך אויך פארשטאנען אז לפי ר' מאיר קען איך עס נישט נוצן ווייל איך האב דאך א גזירה שווה לחם לחם און ממילא פארשטיי איך סיי ביי עריסותיכם און סיי ביי מצות וואלט איך פארשטאנען אז ר' מאיר זאגט דו מעגסט עס נישט נוצן אבער ביי אתרוג וואס די תורה זאגט מיר נאר איינמאל לכם פשט איז לכם מיינט נישט קיין גע'גנב'טע לכם מיינט נישט קיין געבארגטע אבער צו זאגן דו מעגסט נישט נוצן מעשר שני לכאורה דאס נישט קיין ראיה און ממילא זאגט די גמרא, ליין במסייעלע קען איך אויסטייטשן אז וואס, אפשר די ברייתא איז א שטיקל שווער און האט בעצם נישט קיין גאנצע ראיה צו רב אסי, נאר די גמרא גייט נישט זאגן וואס איז למעשה געבליבן, נאר בעצם מ'קען לערנען די ליין במסייעלע אדער טאקע עס איז טאקע א ראיה צו רב אסי, אדער זאג איך ניין, אפשר וויבאלד איך זעה די ברייתא רעדט דאך נאר פון דעם פאל און נישט די אנדערע, אויב אזוי אפשר איז די דין פון רב אסי נישט אינגאנצן אמת. זאגט די גמרא ווייטער, בעי ר' שמעון בן לקיש, פרעגט ר' שמעון בן לקיש א אינטערעסאנטע שאלה, מהו שיצא אדם, שיצא אדם ידי חובתו בחלה של מעשר שני בירושלים. לאמיר דא מאכן א שטיקל הקדמה. אונז האבן געלערנט אויף דף ל"ו א מחלוקת, וואס וועט זיין, א מענטש וויל גיין מאכן מצות, ער האט דא, ס'קומט יום טוב, ער האט דא מעשר שני, ער וויל גיין יוצא זיין די מצוה פון מצות מיט די מעשר שני תבואה וואס ער האט דא. האבן געזאגט ס'איז א מחלוקת צווישן רבי יוסי הגלילי מיט רבי עקיבא. רבי יוסי הגלילי האט געזאגט, ניין, דו קענסט נישט גייען מאכן מצות פון מעשר שני, פארוואס? ווייל די תורה זאגט מיר לחם עוני, ס'מוז זיין א זאך וואס איך קען עסן בשעת אנינות, און ממילא אז דו גייסט דא מאכן מעשר שני, איז דאס דאך נישט א זאך וואס איך קען עסן בשעת אנינות, ווי דער איד זאגט לא אכלתי ממנו באוני, אויב אזוי קומט אויס זאגן חכמים, זאגט רבי יוסי הגלילי, קענסט נישט גיין מאכן מעשר שני און פון דעם גיין מאכן מצות. רבי עקיבא זאגט ניין, לחם עוני איז נישט פשט אנינות, עוני איז פשט לשון עניות, פון ארעמקייט, און ממילא זאגט ער דו מעגסט נישט מאכן קיין מצה עשירה, אבער גיין נוצן די מעשר שני צו מאכן מצות, זאגט רבי עקיבא אוודאי קענסטו יא מאכן. איי, ס'שטייט דאך בכל מושבותיכם, די תורה זאגט מיר אז די מצות מוז איך קענען עסן בכל מושבותיכם, און מעשר שני איז דאך נאר א זאך וואס איך קען עסן אין ירושלים, האט מען שוין געזאגט אז רבי עקיבא זאגט ס'איז דא א וועג וואס איך קען עסן מעשר שני בכל מושבותיכם, ס'איז דא א וועג וואס איך קען נעמען די מצות און עסן ווי איך וויל נאר, ווי אזוי? אין א מצב אז טאמער ס'גייט ווערן טמא, אויב עס איז געווארן טמא, קען איך עס דאך פודה זיין, אויב אזוי קען איך יעצט נעמען די די תבואה אין גאנץ בכל מושבותיכם קען איך עס עסן, און ממילא איז דא א וועג וואס איך קען עסן מעשר שני בכל מושבותיכם, און ממילא זאגט רבי עקיבא אויב אזוי קענסטו גייען מאכן מצות פון מעשר שני. דאס הייסט כ'האב א מחלוקת רבי יוסי הגלילי מיט רבי עקיבא, רבי יוסי הגלילי געהאלטן ניין דו קענסט נישט נוצן מעשר שני, פארוואס ווייל וואס ווייל ס'שטייט עוני, עוני איז מלשון אנינות, און רבי עקיבא זאגט קענסט עס יא מאכן, איי בכל מושבותיכם, איך געב מיך א עצה דערמיט ווייל למעשה קען איך עס ארומנעמען. איז פרעגט יעצט א נייע שאלה, פרעגט ריש לקיש, מהו שיצא אדם ידי חובתו, ער וויל גיין מאכן מצות, אבער נישט נאר פשוט'ע מעשר שני'דיגע תבואה, נאר בחלה של מעשר שני בירושלים, דער כהן שטייט דא, ער האט באקומען חלה פון א ישראל, דאס הייסט די חלה איז נישט נאר חלה, נאר ס'איז חלה און ס'איז מעשר שני, יעצט וויל איך גיין מאכן פון דעם מצות, מעג איך דאס טון צו נישט? עס שמועסט די גמרא אויס אזוי, אליבא דרבי יוסי הגלילי, לפי רבי יוסי הגלילי לא תיבעי לך, דאס איז קלאר אז ס'נישטא א מעגליכקייט דאס צו טון, פארוואס ווייל השתא בחולין לא נפיק, בחלתו מיבעיא, פשוטע מעשר שני, דאס קענסטו נישט גיין מאכן קיין מצות דערפון, איז ווילסטו גיין מאכן מעשר שני וואס איז חלה, דאס איז אוודאי נישט קיין שאלה, מען קען עס נישט טון, לא אכלתי ממנו באוני, און ממילא עוני מיינט לשון אנינות, אויב אזוי קומט אויס אז וואס אז וויבאלד לחם, די מצות ווערן אנגערופן לחם עוני, אויב אזוי איז נישטא קיין שום שאלה און איך קען נישט גיין מאכן מצות דערפון. נאר וואס, כי תיבעי לך, ווען איז געווען די שאלה אליבא דרבי עקיבא? לפי רבי עקיבא וואס ער האט דאך געהאלטן, וואלט עס געווען נארמאלע מעשר שני, קען איך עס יא עסן? אויב אזוי זאגט ער, בחולין הוא דנפיק. דווקא בחולין קען איך גיין יוצא זיין די מצוה פון מצה, פארוואס דאי מיטמא יש להן היתר במושבות, ווייל אויב וועט עס ווערן טמא, נאך אלץ קען עס ארויסנעמען צו אלע בכל מושבותיכם, און ממילא לחם עוני מיינט עניות מיט דעם האב איך נישט קיין פראבלעם, בכל מושבותיכם האב איך נישט קיין פראבלעם ווייל למעשה קען איך עס ארויסנעמען, אויב אזוי זייער גוט. אבער דא אבל חלה, אבער דא היות דאס איז נישט נאר מעשר שני, נאר עס איז מעשר שני און חלה אויכעט, קומט דאך אויס, אבל חלה דאי מיטמיא, לית לה היתר במושבות, ולשריפה אזלא, אויב אזוי לא נפיק, קומט דאך אויס, דא האסטו ביז יעצט געזאגט פארוואס קען איך ניצן די מצה פון מעשר שני, ווייל די איינציגסטע פראבלעם וואס איך וואלט געהאט איז, בכל מושבותיכם איך מוז עס קענען עסן איבעראל, און ממילא מעשר שני קען איך טאקע עסן איבעראל ווייל ס'וועט ווערן חמץ אז ס'וועט ווערן טמא, אבער דא אויב ס'איז אויכעט חלה, די מינוט וואס ס'איז געווארן טמא, קען ער עס דאך ווייטער נישט עסן בכל מושבותיכם. דאס הייסט, פון די פוינט אוו וויו לגבי מעשר שני, דאס קען איך טאקע זיך אן עצה געבן דערמיט, אבער אויב איז עס אויכעט חלה, קומט דאך אויס, אז אפילו יעצט, דו ביסט געגאנגען, דו האסט גענומען די מעשר שני, און ס'איז געווארן טמא, קען איך דאך נישט גיין נעמען די מעשר שני יעצט עסן אינדרויסן פון ירושלים, ווייל למעשה איז עס חלה, און חלה וואס איז געווארן טמא איז עומד לשריפה, אויב אזוי קומט אויס אז דו שטייסט אין במעשר שני וואס איז חלה, קען איך עס קיינמאל נישט עסן בכל מושבותיכם, ווייל דעם היתר צו זאגן אז אויב וועט עס ווערן טמא וועל איך עס קענען עסן, איך ווייס אין בני ברק, תירוץ איז ניין דו קענסט נישט, פארוואס? ווייל ס'איז טמא, אז ס'איז טמא מעג איך עס נישט עסן. או דילמא זאג איך ניין. אמרינן הואיל, איך קען זאגן אזא זאך הואיל, און איך קען זאגן אזוי, הואיל ואילו לא קרא עליה שם, אויב וואלט דאס נישט געווען קיין חלה, אויב אזוי ואיטמי, און ס'וועט יעצט ווערן טמא אית לה היתר במושבות, קען איך יעצט נעמען דעם שטיקל וואס איז אמאל געווען מעשר שני, קען איך עס עסן דרויסן פון ירושלים? ונפיק בה אויב אזוי קען איך יוצא זיין די מצוה? השתא נמי נפיק, אויב אזוי קען איך יעצט ווייטער יוצא זיין? און ממילא זאגט ער אזוי. אפשר קען איך זאגן הואיל. הואיל פשט איז אז איך נעם אוועק איין זאך פון דא און איך ספליט עס אין צוויי און איך זאג אזוי, וואלט עס געווען נאר מעשר שני, וואלט איך געווען אלעס גוט, וואלט איך געקענט יוצא זיין די מצוה, ווייל בכל מושבותיכם האב איך נישט קיין פראבלעם, ווייל אויב וועט עס ווערן טמא קען איך עס עסן פון דרויסן פון ירושלים. יעצט חלה פאר זיך אליינס איז אויך נישט קיין שום פראבלעם, אזוי האבן שוין געהאט אין די משנה, ווילאנג דער כהן אליינס מעג עס עסן, אויב אזוי קען ער גיין מאכן מצות דערפון, דאס הייסט חלה פאר זיך אליינס איז אקעי, מעשר שני פאר זיך אליינס איז אויך אקעי, נאר וואס אז איך לייג זיי ביידע צוזאמען האב איך א פראבלעם. זאגט ער, כ'זאג הואיל, איך זאג וויבאלד כ'קען עס אנקוקן כאילו די חלה איז עס נישט, נאר ס'איז מעשר שני, אויב אזוי קומט אויס קען איך עס עסן, אויב אזוי הואיל וויבאלד כ'קען זאגן אזא זאך, קענסטו עס עסן אזוי אויכעט, ווייל למעשה יעדע פראבלעם פאר זיך אליינס קען איך פאררעכטן. און ממילא דאס איז געווען די שאלה וואס ריש לקיש פרעגט, קען איך זאגן אזא זאך ווי הואיל, און ממילא קען איך ספליטן די צוויי און איך זאג, מעשר שני פאר זיך אליינס איז אקעי, חלה פאר זיך אליינס איז אקעי, הגם ס'איז צוזאמען, אבער איך זאג הואיל, און ממילא אויב אזוי קען איך טאקע יוצא זיין די מצוה דערמיט, און איך קען גיין מאכן מצות אזוי, אדער זאג איך ניין. איז איכא דאמרי, איז דא אנדערע וואס לערנען אנדערש, די שאלה איז נישט געווען אזוי, הא ודאי לא תיבעי לך, אין אזא פאל אז ס'איז געווען פשוט חלה, און דו האסט דא מעשר שני, אוודאי נישט קיין שום שאלה נישט אז וואס דו קענסט גיין מאכן מצות דערפון, דודאי אמרינן הואיל, ווייל אונז זאגן הואיל, און איך ספליט זיי צוויי, און איך זאג, מעשר שני פאר זיך אליינס איז דאך אקעי, חלה פאר זיך אליינס איז דאך אקעי. און ממילא אפילו ס'איז צוזאמען, אבער למעשה קען זאגן הואיל, כאילו איך וואלט קיינמאל נישט געווען קיין חלה, וואלט איך עס דאך געקענט עסן, אויב אזוי קען איך טאקע ווייטער מאכן די מצוה פון מצות דערפון. נאר וואס, כי תיבעי לך, ווען איז געווען די שאלה פון ריש לקיש איז געווען נאך א סטעפ ווייטער. אז וואס? אונז האבן יעצט ביז יעצט גערעדט אז דער טייג איז געווען מעשר שני, דאס הייסט ס'איז געווען די תבואה וואס די ישראל האט ארויפגענומען פון זיין לאנד פון וואו ער האט נאר געווען אין ארץ ישראל האט עס ארויפגענומען צו ירושלים, און יעצט וויל ער גיין מאכן מצות דערפון. די נעקסטע שלב וואלט געווען אויב די ישראל זאגט איך האב נישט קיין כח, ס'איז צופיל תבואה וואס איך וויל ארויפנעמען, לאמיך עס אויסלייזן אויף געלט, און יעצט דעם נוצער'ס געלט גיי איך ארויפנעמען די געלט קיין ירושלים, דארטן גיי איך קויפן עסן דערמיט, און יעצט גייט ער מאכן א טייג מיט דעם וויל ער גיין מאכן מצות, איז דא האב איך שוין א מחלוקת צו ווען די מינוט וואס דו האסט פודה געווען דיין מעשר שני, דו האסט ארויף געברענגט די געלט צו ירושלים, יעצט אין ירושלים שטייסטו מיט די געלט, דו האסט יעצט געקויפט לאמיר זאגן תבואה, מעג איך עס יעצט צוריק אויסלייזן צו נישט? אדער זאג איך ניין, די אויסלייזן ארבעט איין מאל, אויב האב איך מעשר שני וואס איז געקומען פון דרויסן, איך האב עס ארויף געברענגט צו ירושלים, יעצט קען איך עס טאקע פודה זיין, און טאמער ס'איז געווארן טמא קען איך עס טאקע אויסלייזן, אבער אויב דו האסט שוין איינמאל אויסגעלייזט, דאס הייסט פון דיך אינדערהיים האסט עס אויסגעלייזט דיין תבואה אויף געלט, יעצט מיט די געלט וואס איז געקומען קיין ירושלים האסטו עפעס געקויפט, איז די זאך וואס דו האסט געקויפט קען איך נישט גיין נאכאמאל אויסלייזן, ווייל ס'איז א צו שוואכע זאך איך זאל עס קענען אויסלייזן ווייטער. און ממילא זאגט אים, דאס איז יעצט געווען די שאלה פון ריש לקיש, כי תיבעי לך, וואס איז געווען די שאלה איז חלה הלקוח בכסף מעשר שני, חלה וואס מ'האט געקויפט מיט כסף מעשר שני, דאס הייסט, צו דעם כהן איז אנגעקומען דא חלה, וואס די חלה איז געווארן געקויפט מיט געלט וואס איז מעשר שני, דאס הייסט, די ישראל האט געהאט ביי זיך א פעלד, ער האט געגעבן מעשר שני, האט נישט געוואלט ארויפנעמען קיין ירושלים, האט עס אויסגעלייזט אויף געלט, מיט די געלט איז מען אזוי ארויפגעקומען צו ירושלים, האט געקויפט דארטן חלה, און יעצט די חלה שטייט די כהן דארטן, וויל ער יעצט גיין מאכן מצות דערפון, מעג איך יעצט גיין מאכן מיט די געלט, מיט די טייג וואס איז דא פאר מיך, ס'האט צוויי זאכן אין זיך, ס'איז מעשר שני, און אויכעט ס'איז אבער מעשר שני וואס איז שוין אויסגעלייזט געווארן. ער זאגט אזוי ואליבא דרבנן, לפי רבנן, לא תיבעי לך, כיוון דאמרי יפדה, היינו מעשר. לפי רבנן וואס האבן געהאלטן, אפילו מ'האט שוין איינמאל געהאט אויסגעלייזט, מעג איך עס נאכאמאל אויסלייזן, אויב אזוי, נישט קיין שום פראבלעם. אויב אזוי, היינו מעשר, דאס איז דאך ממש די זעלבע זאך צו ס'איז מעשר אליין צו ס'איז נישט מעשר, צו ס'איז אויסגעלייזטע מעשר שני, ווייל די מינוט וואס איך קען זאגן איינמאל הואיל, וויבאלד אויב אזוי קען איך זאגן לייז עס אויס, איך וואלט עס געקענט אויסלייזן, אויב אזוי נישט קיין שום פראבלעם. אויב אזוי שטיי איך מיט געהעריגע מעשר שני דא, איך קען זאגן די מעשר שני וואלט ווען געווארן טמא וואלט עס געמעגט אויסלייזן און צוריק ארויסנעמען, אויב אזוי אוודאי נישט קיין שום שאלה, און ממילא צו עס איז מעשר שני אליינס אדער עס איז אויסגעלייזטע מעשר שני, אויב מעג איך שפעטער נאכאמאל אויסלייזן אזוי ווי רבנן האלט, איז דאס אלעס די זעלבע זאך, נישט קיין שום חילוק צו עס איז מעשר שני אליינס אדער עס איז אויסגעלייזטע מעשר שני, און ממילא וויבאלד כ'קען זאגן אויב ס'וועט ווערן טמא וואלט איך עס דאך געקענט אויסלייזן, הואיל וואלט עס נישט געווען חלה וואלט איך דאך געמעגט ארויסנעמען צו בכל מושבותיכם, אויב אזוי נישט קיין שום פראבלעם, אויב אזוי קענסטו אוודאי גיין מאכן מצות דערפון. נאר וואס, כי תיבעי לך אליבא דרבי יהודה, לפי רבי יהודה וואס ער האלט דאמר יקבר, וואס ער זאגט אז די מצות אויב זיי גייען ווערן נישט מצות אויב די מעשר שני גייט יעצט ווערן טמא נאכדעם וואס ס'איז שוין איינמאל געווארן אויסגעלייזט איז די הלכה יקבר קען איך עס נישט גיין נאכאמאל אויסלייזן דתנן אזוי ווי מ'האבן געלערנט הלקוח בכסף מעשר שני איינער וואס קויפט א זאך פון כסף מעשר שני שנטמא ס'איז יעצט טמא געווארן יפדה האלטן חכמים יפדה אבער רבי יהודה אומר יקבר, רבי יהודה האלט ניין, איינמאל ס'איז געווארן איינמאל אויסגעלייזט, קען איך עס נישט יעצט גיין נאכאמאל אויסלייזן, אויב אזוי קומט דאך אויס האב איך דא א פראבלעם, דאס הייסט, איך שטיי דא מיט מעשר שני, וואס די מעשר שני קען איך נישט אויסלייזן, אויב אזוי שטיי איך דא מיט מעשר שני, וואס איך האב א פראבלעם פון בכל מושבותיכם, איך גיי קיינמאל נישט קענען ארויסנעמען די אויסגעלייזטע מעשר שני ארויס פון ירושלים, ווייל ס'איז שוין איינמאל געווארן אויסגעלייזט צו געלט, יעצט מיט די געלט האב איך געקויפט א נייע זאך, איז די נייע זאך קען איך קיינמאל נישט ארויסנעמען פון ירושלים, מילא אפילו ס'וועט ווערן טמא, וואס דארף איך טון? פשוט יקבר. אויב אזוי קומט דאך אויס אז דו וועסט מאכן מצות דערפון, די תורה זאגט בכל מושבותיכם דו מוזט קענען נעמען די מצות וואו דו ווילסט נאר, און ממילא אויב אזוי וואלט איך יעצט געהאט א פראבלעם אין זיך אליינס, די מעשר שני אפילו קוק אוועק פון חלה אפילו ס'וואלט געווען דרין קיין חלה און ס'איז נאר מעשר שני די מעשר שני קען איך דאך יעצט נישט גיין ארויסנעמען פון ירושלים ווייל די מינוט ס'איז טמא געווארן לפי רבי יהודה מעג איך עס קיינמאל נישט מער אויסלייזן נאר יקבר אויב אזוי מוז איך צוקומען צו צוויי סטעידזשעס מוז איך זאגן מי אמרינן הואיל ואי לא לקוח הוה מוז איך זאגן די איינציגסטע וועג וואס איך קען ראטעווען די מעשר שני איז זאגן איך קוק אן הואיל אפשר קוק אן, אפילו בעצם ס'איז געווען אויסגעלייזטע מעשר שני, נאר הואיל ס'וואלט נישט געווען אויסגעלייזטע, נאר דאס וואלט געווען די מעשר שני אליינס, וואלט איך עס דאך געמעגט ארויסברענגען, אויב אזוי קען איך דאס אויך זיך אן עצה געבן דערמיט. און ממילא, יעצט מוז איך צוקומען, והואיל ולא קרא עליה שם, מוז איך אבער צוקומען צו נאך א הואיל און זאגן, אז וואלט עס נישט געווען חלה, אויב אזוי וואלט איך עס דאך געמעגט עסן אינדרויסן, ואיטמי, און דעמאלס וואלט עס געווען געווארן טמא יש ליה היתר במושבות, ונפיק ביה. אויב אזוי השתא נמי נפיק ביה, אויב אזוי קען איך טאקע אויך יעצט יא יוצא זיין. דאס הייסט, זאג איך צוויי הואיל'ס, הואיל, אז אפילו בעצם דאס איז שוין אויסגעלייזטע מעשר שני, הואיל וואלט עס געווען נארמאלע מעשר שני, וואלט איך עס דאך געמעגט אויסלייזן, און הואיל וואלט עס נישט געווען חלה, אויב אזוי וואלט איך עס דאך געקענט טאקע ארויסנעמען פון ירושלים, אויב אזוי האב איך נישט קיין פראבלעם פון בכל מושבותיכם. אויב אזוי וויבאלד אז איך גיי זאגן צוויי הואיל'ס אז איך האב דא טייג וואס איז געקויפט געווארן מיט אויסגעלייזטע מעשר שני אפילו עס איז חלה אז איך זאג צוויי מאל הואיל הואיל ס'וואלט נישט געווען אויסגעלייזטע מעשר שני נאר עס וואלט געווען מעשר שני אליינס הואיל ס'וואלט נישט געווען חלה אויב אזוי האב איך נישט קיין פראבלעם פון בכל מושבותיכם און ממילא קען איך יוצא זיין די מצוה פון חלה. או דילמא, ניין. חד הואיל אמרינן, איינמאל זאגן הואיל, דאס קען איך זאגן. הואיל ס'וואלט נישט געווען חלה, דאס קען איך זאגן. אבער תרי הואיל, צו זאגן צוויי מאל הואיל, איינמאל זאגן אז וואלט עס נישט געווען אויסגעלייזטע מעשר שני, נאר מעשר שני אליינס, און שפעטער אפילו ס'איז מעשר שני אליינס זאגן נאך א הואיל, אז וואלט עס נישט געווען חלה, אויב אזוי תרי הואיל לא אמרינן, צוויי מאל זאג איך נישט, דאס איז געווען די שאלה פון פון פון ריש לקיש, און ממילא זאגט ער, לכתחילה האבן מיר געלערנט, די שאלה פון ריש לקיש איז נאר געווען איין הואיל, קען איך אוועק נעמען די פאקט דא אז ס'איז חלה אויכעט, וואס די חלה מאכט מיר א פראבלעם מיט בכל מושבותיכם. אויף דעם האט די גמרא געוואלט זאגן, לכאורה דאס קען איך טון, איין הואיל קען איך זאגן, אבער דא מוז איך אנקומען צו א דאפלטע הואיל, ווייל אויב האלט איך עס פשוט נארמאלע אויסגעלייזטע מעשר שני, איז נישט דא קיין וועג וואס איך זאל עס קענען ארויסנעמען בכלל פון ירושלים, ווייל אויב ס'איז געווארן טמא קען איך עס דאך נישט פודה זיין לפי רבי יהודה, אלא מאי כדי צו קענען ראטעווען די מעשר שני אליינס, וואלט איך געדארפט זאגן הואיל ס'איז נישט אויסגעלייזטע מעשר שני, נאר הואיל ס'איז מעשר שני אליינס, וואס דעמאלטס וואלט עס געווארן טמא וואלט איך עס יא געמעגט אויסלייזן, אבער למעשה איז דאך חלה אויכעט, אויב אזוי מוז איך אוועק נעמען די חלה חלק אויכעט מיט נאך א הואיל, אויף דעם זאגט די גמרא, אפשר צוויי הואיל'ס, דאס זאג איך נישט. אמר רבא אויף דעם זאגט רבא, מסתברא זאגט ער שם מעשר חד הוא, זאגט רבא, די גאנצע אויסגעלייזטקייט אז טאמער איך האב געהאט אויסגעלייזט אויף געלט און פון די געלט האב איך שפעטער געקויפט נאכמאל עפעס, דאס איז בעצם א חלק, ס'איז די זעלבע הלכות בעצם ווי מעשר שני אליינס. די פאקט וואס דו קענסט עס נישט פודה זיין איז ווייל נישט ווייל ס'איז עפעס א גאר חומר'דיגע זאך און די חומרא מאכט עס אז דו זאלסט נישט קענען אויסלייזן, די פאקט וואס איך קען עס נישט אויסלייזן איז ווייל די טומאה, די קדושה וואס ליגט אינעווייניג אין דעם, איז שוין אזוי דאונגרעידעד, שוין אזוי שוואך, ס'קען שוין נישט חל זיין אויף א צווייטע זאך. און ממילא דאס איז די סיבה פארוואס איך קען עס נישט אויסלייזן. אבער אין אמת'ן אריין, די גאנצע מקור הלכה דערפון איז, אז ס'האט די זעלבע דין ווי מעשר שני אליינס. און ממילא זאגט אזוי ווי ביי מעשר שני קען איך זאגן אז למעשה קען איך עס עסן אינדרויסן טאמער וואלט עס געווארן טמא, אויב אזוי זאג איך דא אויך, זאלסטו וויסן עס האט בעצם אלע די זעלבע דינים, איי איך קען עס נישט אויסלייזן, דאס איז נישט קיין חומרא דאס איז א קולא, דאס איז פשוט ווייל די שוואכקייט פון קדושה איז שוין אזוי שוואך, און ממילא דאס איז די סיבה פארוואס איך קען עס נישט אויסלייזן, אויב אזוי קען איך טאקע זאגן, דארף נאר צוקומען צו די הואיל אז וואלט עס נישט געווען חלה, ווייל למעשה האט עס די זעלבע דין ווי מעשר שני אליינס, אויב אזוי זאג איך טאקע, זאלסטו וויסן, קענסט דו כהן, וואס דו האסט געהאט געקויפט דעם חלה מיט מעשר שני געלט, קענסטו גיין מאכן ווייטער, קענסטו גיין קויפן מצות דערפון, און יוצא זיין מיט דעם די מצוה פון אכילת מצה די ערשטע נאכט פון פסח.